בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין, דף ל"ג. מיר הייבן אן דף ל"ג עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, מאי רבי און מאי רבנן, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט, נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב, למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב, טאמער איינער לייגט די עירובי תחומין אויף א בוים, ווענדט זיך צו ס'איז למעלה מעשרה צו למטה מעשרה, איז למעשה האט מען געזען, די גמרא האט איינגעזעצט די משנה אז ס'רעדט זיך טאקע ביי א ספעציעלע ציור, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז דא א בוים וואס די בוים האט א צווייגל וואס די צווייגל די אונטערשטע חלק פונעם צווייגל איז למטה מעשרה און די אויבערשטע חלק פונעם צווייגל איז למעלה מעשרה און אזוי אויך האט מען געזען אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס דער מענטש וויל קונה שביתה זיין אונטן ביים בוים אינעם רשות הרבים און דער צווייגל איז אוועקגערוקט פון אים מער פון ד' אמות. און במילא טאמער ס'איז למעלה מעשרה אויפן שפיץ צווייגל און די אונטערשטע חלק פונעם צווייגל האט מען נעכטן געזען איז ביי אן אופן וואס ס'איז רבים מכתפין עליו וואס דאס איז ממש א רשות הרבים און נישט דא קיין שום אופן וואס דער מענטש קען ברענגען די עירוב צו זיך בין השמשות ווייל די עירוב איז יעצט אויפן צווייגל אויבן דארט אין א רשות היחיד און ער איז אונטן אין א רשות הרבים און במילא ברענגען יעצט די עירוב פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים טאר מען דאך נישט בין השמשות ווייל ס'איז ממש א דאורייתא און די זעלבע זאך מען קען עס נישט ברענגען אויפן בוים א גאנצע צייט האלטן די עירוב אויפן בוים ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט איז רבים מכתפין עליו אויף די אונטערשטע חלק פונעם צווייגל און במילא פאר דעם הייסט נישט די עירוב אן עירוב מה שאין כן טאמער ס'איז למטה מעשרה וואס דעמאלטס ליגט עס נישט אין א רשות היחיד און במילא איז עס אין זיין רשות איז דא א וועג שבת בין השמשות דאס צו ברענגען צו זיך טאמער ער וועט עס ברענגען פחות פחות מד' און במילא פאר דעם איז די עירוב יא אן עירוב. זאגט יעצט די גמרא, מאי רבי און מאי רבנן, נעכטן האבן מיר געזען די מחלוקת דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים צו מען מעג צו מען טאר נישט בין השמשות טוהן דרבנן'דיגע איסורים, זאגט יעצט די גמרא ווי איז די מחלוקת, זאגט די גמרא דתניא ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט בעצם די זעלבע דין פון די משנה, נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב, טאמער מען לייגט עס אויפן בוים העכער צען טפחים איז די עירוב נישט קיין עירוב און אויך ס'רעדט זיך ביי אזא סארט צווייגל וואס איז אויסגעשפרייט וואס גייט ארויף, וואס רבים מכתפין עליו וואס איז אוועקגערוקט פון די מענטש ד' אמות, איז דעמאלטס איז די עירוב נישט קיין עירוב, למטה מעשרה טפחים, וואס דעמאלטס איז די עירוב אינגאנצן נישט אין א רשות היחיד, נאר ווען ס'איז למטה מעשרה איז דאך עס א כרמלית, און במילא עירובו עירוב, הייסט עס א עירוב, פארוואס ווייל בין השמשות קען מען טראגן די עירוב צו זיך צו די פלאץ ווי ער איז קונה מקום שביתה, אבער, זאגט די ברייתא דא, די ברייתא לייגט דא צו ווערטער אויפן משנה, זאגט די ברייתא ואסור ליטלו, וואס טייטש בפועל ממש, שבת אוודאי טאר נישט דער איד גיין און נעמען די עירוב פונעם צווייגל, און אפילו ביי אן אופן וואס איז למטה מעשרה, ווייל למעשה טאר מען נישט נעמען עפעס פון א כרמלית און אריינטראגן א רשות הרבים, נאר בין השמשות, היות בין השמשות, עס איז סך הכל א דרבנן מעג מען בין השמשות, אבער שבת אליין טאר מען נישט, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, בתוך שלשה, מותר ליטלו. טאמער אבער די עירוב איז ממש אונטער די דריי טפחים, וואס טייטש ס'איז אין די דריי טפחים פון די ערד, דעמאלטס וועט מען שבת אליין דאס אויך מעגן נעמען, פארוואס ווייל קודם כל דאס איז נישט קיין כרמלית, און צווייטנס די איסור אראפצונעמען עפעס פון א בוים שבת איז נאר טאמער ס'איז העכער דריי טפחים פון די ערד, און במילא ווען ס'איז אונטער דריי טפחים, הייסט עס נישט בכלל כאילו ס'איז אויפן בוים, נאר מ'קוקט עס אן כאילו ס'איז אויפן ערד און מ'מעג עס נעמען. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער א אינטערסאנטע דין, נתנו בכלכלה ותלאו באילן, טאמער ער לייגט עס אריין אין א סל אין א כלכלה אין א בעסקעט, און דער גאנצער סל הענגט ער אויף אויפן בוים, דעמאלטס אפילו למעלה מעשרה טפחים, עירובו עירוב, דעמאלטס אפילו ס'איז העכער צען טפחים, איז די עירוב אויך אן עירוב, דברי רבי, אזוי האלט רבי, די דין פון נתנו בכלכלה ותלאו באילן עמיר זעהן די גמרא וועט מרחיב זיין וואס רבי זאגט דא, על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, כל מקום שאסור ליטלו אין עירובו עירוב, וואס טייטש טאמער די עירוב ליגט אויף א פלאץ וואס שבת אליין טאר מען עס נישט נעמען איז דעמאלטס די גאנצע עירוב נישט קיין עירוב, און די גמרא איז מסביר וחכמים אומרים אהייא וואס רעדן דא די חכמים אויף וועלכע ציור, אילימא אסיפא, וועסטו וועלן זאגן אויף די סיפא, וואס טייטש דאס וואס רבי זאגט, נתנו בכלכלה ותלאו באילן אפילו למעלה מעשרה טפחים עירובו עירוב, אז טאמער ס'ליגט אין א סל אין א כלכלה דעמאלטס איז די עירוב אן עירוב, און אויף דעם זאגן די חכמים אז ס'איז נישט קיין עירוב ווייל שבת טאר מען עס נישט אראפ נעמען פון דארט, קומט אויס אויב אזוי וואס איז די מחלוקת דא צווישן רבי און די חכמים, מוז מען זאגן אז די מחלוקת איז צו מען מעג זיך שבת באנוצן מיט צדדי אילן צו נישט, וואס טייטש אילן ווען ס'ליגט עפעס אויף א בוים, האבן די חכמים גוזר געווען אז מען טאר נישט אראפ נעמען די זאך פונעם בוים שבת ווייל מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א בוים שבת, צדדי אילן דאס איז טאמער ס'הענגט למשל א סל פון א בוים און עפעס ליגט אינעם סל, דאס ווערט גערופן צדדין, און במילא טאמער מ'זאגט אז דאס איז בעצם די מחלוקת פון חכמים און רבי, אז דאס וואס רבי זאגט אין א סל מעג מען יא אויף דעם זאגן די חכמים מ'טאר נישט, קומט אויס וואס איז די מחלוקת? די מחלוקת איז צו מ'מעג זיך באנוצן מיט צדדין צו נישט, רבי זאגט אז יא, און די חכמים זאגן אז נישט, אבער אויב אזוי זאגט די גמרא לימא קסברי רבנן צדדין אסורין, קען מען זאגן אזא זאך אז די חכמים האלטן אז צדדין איז אסורין, יעצט רש"י רעדט אויס אז אוודאי אליבא דהילכתא איז טאקע צדדין אסורין, מילא וואס איז די פלא פון די גמרא, נאר וואס דען זאגט רש"י, ווייל אין די סוגיא אין מסכת שבת וואס די גמרא איז טאקע דן צו צדדין איז מותר צו אסור, טאמער כ'האב דא א בפירוש'ע חכמים וואס זאגן ס'איז אסור, וואלט די גמרא געדארפט א ראיה ברענגען פון דא אז ס'איז דא די חכמים זאגן אז מען טאר נישט, מילא יחיד ורבים הלכה כרבים הלכה ווי די חכמים, און פון דעם אז די גמרא ברענגט נישט דארט א ראיה איז א סימן אז נישט דאס איז דא די מחלוקת צווישן רבי און חכמים, און חכמים ווען זיי קריגן זיך דא אויף רבי און זיי זאגן כל מקום שאסור ליטלו אין עירובו עירוב גייט עס נישט ארויף אויף די ציור פון די כלכלה, אלא נאר מוז מען זאגן ארישא אז ס'גייט ארויף אויף די רישא פון די ברייתא, אויף דאס וואס רבי האט געזאגט. אז טאמער די עירוב איז למטה מעשרה איז די עירוב א גוטע עירוב, און מ'האט מסביר געווען פארוואס, ווייל טאמער ס'איז למטה מעשרה איז פשט ס'ליגט אין א כרמלית, און אז ס'ליגט אין א כרמלית מעג מען עס בין השמשות טראגן צו זיך און במילא איז מען קונה שביתה דא, די עירוב איז א גוטע עירוב, אויף דעם זאגן די חכמים ס'איז נישט אזוי, פארוואס? ווייל היות וואס שבת אליין טאר מען דאך נישט ברענגען דעם חפץ פונעם כרמלית צו זיך, חוץ דעם וואס מ'טאר סתם אזוי נישט אראפנעמען עפעס שבת פון א בוים, ובמילא זאגן די חכמים, דאס וואס רבי האט געזאגט מיט אזא פשטות אז בין השמשות מעג מען עובר זיין אויף א שבות, חכמים קריגן זיך אויף דעם, און זיי זאגן מען טאר נישט, און במילא איז די עירוב נישט קיין עירוב ווייל בין השמשות קען מען אויך נישט ברענגען די עירוב צו זיך, און במילא זעהן מיר דא די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, צו בין השמשות מעג מען עובר זיין אויף א שבות, צו בין השמשות טאר מען נישט עובר זיין אויף א שבות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, האי אילן, די בוים וואס מ'האט יעצט געזעהן אין די ברייתא, היכי דמי, וואסערע ציור רעדט זיך דא? אי דלית ביה ארבעה, טאמער ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער בוים איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, אויב אזוי, מקום פטור הוא, איז דאך דער בוים א פשוט'ע מקום פטור, ס'איז נישט קיין רשות היחיד, ס'איז נישט קיין רשות הרבים, ס'איז נישט קיין כרמלית, נאר ס'איז א מקום פטור, און מקום פטור איז דער דין אז מען מעג טראגן זאכן פון א רשות היחיד צו א מקום פטור, און פון א רשות הרבים צו א מקום פטור, און זעלבע זאך פארקערט, פון א מקום פטור צו א רשות היחיד, פון א מקום פטור צו א רשות הרבים, און במילא עט נישט שטימען דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז נתנו באילן למעלה מעשרה אין עירובו עירוב, פארוואס נישט? דער גאנצער בוים איז א מקום פטור. פון א מקום פטור קען מען דאך אוודאי ברענגען די עירוב בין השמשות, און ממילא קען נישט זיין אז דער בוים דא איז ווייניגער פון פיר טפחים, נאר וואס דען, מוז מען זאגן ס'איז מער ווי פיר טפחים, אויב אזוי זאגט די גמרא ואי דאית ביה ארבעה, טאמער ס'רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס דער בוים איז ברייט פיר טפחים, אויב אזוי דארף מען פארשטיין, כי נתנו בכלכלה מאי הוי, וואס איז די חילוק צו ס'ליגט אין א סל, צו ס'ליגט אויפן בוים, ווייל רבי האט דאך געזאגט אז ווען ס'ליגט אויפן בוים אין די הייעך העכער צען טפחים איז די עירוב נישט קיין עירוב, און מ'האט מסביר געווען פארוואס, ווייל בין השמשות קען מען עס נישט ברענגען, בין השמשות איז פשט די עירוב ליגט אין א רשות היחיד, דער מענטש איז קונה שביתה אין רשות הרבים, בין השמשות טאר מען דאך נישט עובר זיין אויף קיין דאורייתא'ס, ממילא קען מען עס נישט ברענגען, און וואס טוט אויף די כלכלה? די כלכלה איז דאך אויך א רשות היחיד, ס'ווערט גערופן חורי רשות היחיד יעדע זאך וואס האט אן עפענונג צו רשות היחיד איז אויך א רשות היחיד, ממילא די כלכלה ליגט אויך העכער צען טפחים, ס'איז אויך א רשות היחיד קען מען עס ווייטער נישט ברענגען, איז וואס עפעס זאגט רבי אז ווען ס'ליגט א כלכלה אפילו ס'איז העכער צען טפחים איז די עירוב יא א עירוב, ענפערט די גמרא, אמר רבינא, רבינא ענפערט, רישא דאית ביה ארבעה, סיפא דלית ביה ארבעה, וכלכלה משלימתו לארבעה, וואס טייטש אזוי, דאס וואס שטייט אין די רישא, אז ווען די בוים ליגט העכער צען טפחים טאר מען עס נישט ברענגען, איז פארשטייט זיך רעדט זיך אז די בוים איז ברייט ד' טפחים, און במילא די סיבה וואס מען טאר עס טאקע נישט ברענגען איז ווייל די עירוב ליגט אין א רשות היחיד און דער מענטש איז קונה שביתה אין א רשות הרבים, אבער די סיפא רעדט זיך אויך ביי א ציור וואס איז דא פיר טפחים, אבער נישט פיר טפחים אויפן בוים, נאר צוזאמען מיט די כלכלה איז דא פיר טפחים, מען וועט שוין מסביר זיין ווי דאס ארבעט, וואס איז די אויפטו וואס איז די נקודה דא פון די תירוץ, ווייל ווי מען וועט שוין זען, די גמרא וועט זאגן אז די רבי האלט אז טאמער די עירוב, ליגט נישט אויף א שטח וואס איז ברייט פֿיר טפחים, איז סתם אזוי די עירוב נישט קיין עירוב, און ממילא קען מען סתם אזוי נישט איינזעצן די ברייתא אז די עירוב ליגט אויף א פלאץ אויף א בוים וואס איז נישט ברייט פֿיר טפחים, נאר וואס דען, די סיפא רעדט זיך אזוי, דער בוים, לאמיר טראכטן פונעם בוים, דער בוים אליין איז נישט ברייט קיין פֿיר טפחים, ס'איז א שמאלטשיגער בוים, מען לייגט יעצט אבער אויפן בוים, אויף איינע פון די צווייגלעך, נאנט צו די דיקע חלק פונעם בוים צו די דיקע האלץ פונעם בוים לייגט מען א כלכלה, וואס די כלכלה אליין איז אויך נישט ברייט קיין פיר טפחים, נאר וואס דען, עט מען שוין זען אז דער רבי האלט חוקקין להשלים, מען קוקט אן כאילו מען האט אויפגעגראבן דעם בוים, כאילו די כלכלה, די ערד פון די כלכלה, איז נמשך אריין אין די בוים אריין, דהיינו, מען קען דא רעכענען ביידע חלקים צוזאמען, סיי די דיקקייט פון די בוים, און סיי די ברייטקייט פון די כלכלה, צוזאמען זענען זיי יא פיר טפחים, און ממילא פאר דעם איז די עירוב אן עירוב, און מ'עט שוין דן זיין אויב אזוי פארוואס איז נישט קיין רשות היחיד, ווייל טאמער עס איז א רשות היחיד טאר מען עס שוין ווייטער נישט ברענגען, אבער לאמיר זען די גמרא אינעווייניג, זאגט יעצט די גמרא די סיפא רעדט זיך טאקע ביי אזא ציור, וואס די כלכלה איז משלים מיטן בוים צוזאמען פיר טפחים, ורבי סבר לה כר' מאיר, וסבר לה כר' יהודה, און רבי האלט סיי ווי ר' מאיר סיי ווי ר' יהודה, און פשט אזוי. סבר לה כר' מאיר, דאמר חוקקין להשלים. ר' מאיר האלט חוקקין להשלים האמיר שוין געזעהן בעצם דאס אז טאמער ס'איז דא א טויער וואס איז געדרייט פון אויבן קוקט מען אן כאילו ס'איז א פיר עקיגע טויער און מ'דארף לייגן אויף דעם א מזוזה, על כל פנים אזוי האלט ר' מאיר, און רבי האלט אויכט אזוי אז דא קוקט מען אן כאילו מ'האט אויפגעגראבן די בוים און צוזאמען האמער א כלכלה מיט א בוים צוזאמען וואס צוזאמען זענען זיי גרעסער פון ד' טפחים. וואס איז די אויפטו אז כ'האב דא ד' טפחים? די אויפטו איז ווייל וסבר לה כר' יהודה דאמר בעינן עירוב על גבי מקום ארבעה וליכא, ער האלט ווי ר' יהודה, אז די עירוב מוז ליגן אויף א שטח פון פיר טפחים, און דא, סיי די סל און סיי די בוים ביידע פאר זיך זענען נישט קיין פיר טפחים, נאר צוזאמען זענען זיי פיר טפחים, און במילא האב איך סיי די חוקקין להשלים, און סיי דער דין פון ר' יהודה אז ס'דארף זיין פיר טפחים, וואס מיט די חוקקין להשלים האב איך פיר טפחים. פאר דעם איז די עירוב א עירוב. יעצט לאמיר פארשטיין וואס איז די חילוק יעצט צווישן די רישא און די סיפא. אין די רישא האמיר געזען אז טאמער די עירוב ליגט העכער צען טפחים, און די בוים איז דאך ברייט ד' טפחים, איז די עירוב נישט קיין גוטע עירוב, פארוואס? ווייל ס'ליגט אין א רשות היחיד און בין השמשות קען מען עס נישט ברענגען. יעצט, די סיפא האמיר געזאגט רעדט זיך אז מ'זאגט חוקקין להשלים, איז כאילו ס'ליגט אויך אויף א שטח פון פיר טפחים, אויב אזוי וואס איז דאס אנדערש? ליגט עס שוין ווייטער אין א רשות היחיד. טאמער ס'ליגט אין א רשות היחיד, בין השמשות טאר מען עס נישט ברענגען, ווייל ס'איז געהעריגע הוצאה, און וואס איז די אויפטו? נאר וואס דען איז רש"י מסביר אזוי, אז די סיפא דא הייסט נישט די כלכלה מיט די בוים צוזאמען א רשות היחיד, ווייל אונטן די אונטערשטע חלק פונעם בוים איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, און במילא די גמרא זאגט אין שבת אז כדי עפעס זאל הייסן א רשות היחיד דארף. די אונטערשטע דריי טפחים וואס איז נאנט צו די ערד דארף זיין ברייט פיר טפחים, ס'איז נישט גענוג אז עפעס איז צען טפחים הויעך און פיר טפחים ברייט אז זאל שוין הייסן א רשות היחיד, נאר אונטן, נישט ביי די צען טפחים אין די הייעך, אונטן לעבן די ערד אין די דריי טפחים פון די ערד מוז עס אויך זיין ברייט פיר טפחים, און למשל די גמרא ברענגט דארט א שיף וואס די שיף איז שמאל פון אונטן און די אונטערשטע דריי טפחים פונעם שיף איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, הייסט די גאנצע שיף נישט קיין רשות היחיד, און במילא פאר דעם, דא ביי דעם ציור, הייסט נישט די קלקלה מיט די בוים צוזאמען אפילו ס'איז טאקע פיר טפחים, און אפילו ס'איז טאקע צען טפחים אין די הייעך, א רשות היחיד הייסט עס נישט, און פאר דעם זאגט רבי אז די עירוב איז א גוטע עירוב אפילו ס'איז העכער צען טפחים, די עיקר חידוש פון רבי איז דא אז מ'זאגט חוקקין להשלים אז די עירוב ליגט אויף א שטח וואס איז גרעסער פון ד' טפחים צוזאמען מיט די חוקקין להשלים, און במילא די עירוב אן עירוב, ווייל טאמער ס'ליגט נישט אויף א מקום ארבעה הייסט עס סתם אזוי נישט קיין עירוב, ווייל רבי האלט ווי רבי יהודה, און חוץ פון דעם הייסט עס אויך נישט קיין רשות היחיד, פארוואס ווייל אונטן איז עס שמאל, און ממילא איז נישט קיין רשות היחיד קען מען עס ברענגען בין השמשות איז ווייטער פארדעם איז עס א גוטע עירוב, זאגט יעצט די גמרא וואו איז דער רבי יהודה, זאגט די גמרא מאי רבי יהודה, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט,

און ממילא סתם אזוי די עירוב א גוטע עירוב, נאר וואס דען דארף מען זאגען אלא הכי קאמר, גבוה עשרה צריך שיהא בראשה ארבעה, וואס טייטש ס'איז נישט גענוג אז ס'איז צען טפחים הויעך, ס'דארף אויך זיין פיר טפחים ברייט, פארוואס דארף עס זיין פיר טפחים ברייט, וואס שטערט דיך אז ס'איז ווייניגער, אז ס'איז ווייניגער איז בעסער לכאורה, אז ס'איז ווייניגער ווי פיר טפחים ברייט איז פשט אינגאנצן נישט קיין רשות היחיד, טאמער ס'איז נישט קיין רשות היחיד איז סתם אזוי נישט קיין פראבלעם איז הוא ועירובו במקום אחד בין השמשות קען ער זיך עס נעמען און ממילא דארף מען נישט די גאנצע היתר וואס מ'האט נעכטן געזעהן אז ס'איז דא דא א קולא'דיגע רשות היחיד נאר סתם אזוי איז בעסער ניין זאגט רבי יהודה ווייל טאמער ס'איז נישט ברייט פֿיר טפחים איז סתם אזוי די עירוב נישט קיין עירוב ווייל רבי יהודה האלט טאמער די עירוב ליגט נישט אויף א שטח פון פֿיר טפחים ס'איז נישט קיין מקום חשוב איז די עירוב נישט קיין עירוב אבער וואס אין גבוה עשרה אין צריך שיהא בראשה ארבעה טאמער ס'איז אינגאנצן נישט צען טפחים הויעך דעמאלטס דארף איך נישט זאל זיין ברייט פֿיר טפחים ווייל טאמער ס'איז נענטער פון צען טפחים צו די ערד, זאגט רש י, דעמאלט זאגט מען קלוטה כמי שהונחה, כאילו ס'ליגט שוין אויף די ערד אליין, און די ערד איז דאך זעכער ברייטער פון פיר טפחים, און במילא ווען ס'איז נאנט צו די ערד איז נישטא די פראבלעם, אבער על כל פנים זעהן מיר דא אז רבי יהודה האלט אז ווי לאנג עפעס איז העכער צען טפחים הויעך, און מ'קען נישט זאגן קלוטה כמי שהונחה, ס'איז העכער צען טפחים, איז דארט ביי אזא ציור מוז די שטח זיין ברייטער פון פיר טפחים, און דאס איז די נקודה וואס רבי זאגט אין די ברייתא אז טאמער ס'ליגט אין א קלקלה אפילו ס'העכער צען טפחים איז די עירוב א גוטע עירוב, פארוואס? ווייל פון איין זייט איז עס נישט קיין רשות היחיד, ווייל די אונטערשטע חלק פון בוים איז שמאל, און ממילא איז נישט דא קיין פראבלעם בין השמשות דאס צו ברענגען, אבער פון די צווייטע זייט דארף דאך עס ליגן אויף א שטח פון ד' טפחים, ווייל רבי האלט ווי ר' יהודה, אבער וואס? מען זאגט דארט חוקקין להשלים ממילא ליגט עס טאקע אויף א שטח פון ד' טפחים, און פאר דעם איז די עירוב א גוטע עירוב. זאגט יעצט אבער די גמרא, כמאן, ווי וועלכע שיטה האלט די ברייתא? האלט רבי דלא כר' יוסי בר' יהודה? רבי קען נישט האלטן ווי ר' יוסי בר' יהודה. פארוואס? ווייל די גמרא גייט יעצט מסביר זיין די יסוד וואס מ'האט אוועקגעלייגט אז ווען די כלכלה ליגט אויפן בוים הייסט נישט די כלכלה א רשות היחיד אפילו מ'זאגט חוקקין להשלים אז ס'הייסט כאילו ס'איז א שטח גרעסער פון ד' טפחים און ס'איז דאך אויך העכער צען טפחים פון די ערד וואלט דאך עס געדארפט זיין א רשות היחיד? ניין פארוואס ווייל די אונטערשטע חלק פון די בוים איז שמאל דאס שטימט נישט מיט ר' יוסי ברבי יהודה פארוואס? דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' יוסי ברבי יהודה אומר ר' יוסי ברבי יהודה זאגט נעץ קנה ברשות הרבים טאמער איינער לייגט אריין א באלקן אין רשות הרבים והניח בראשו טראסקל, און אויפן קנה לייגט ער ארויף א סל, א טראסקל, א בעסקעט, וזרק ונח על גביו, חייב, ווען א מענטש נעמט א חפץ און ווארפט עס פון א רשות הרבים און ס'פאלט אריין אינעם טראסקל איז ער חייב, פארוואס? ווייל דא רעדט זיך ביי א ציור וואס דער קנה וואס ער האט אריינגעלייגט איז הויעך צען טפחים אבער ס'איז נישט ברייט ד' על ד', ובמילא דער קנה אליין הייסט נישט קיין רשות היחיד ווייל כדי עפעס זיין א רשות היחיד דארף דאך זיין הויעך צען טפחים עס דארף זיין ד' על ד' אבער אז מ'לייגט עס ארויף דער טראסקעל האב איך שוין א שטח פון ד' על ד' פון די צווייטע זייט וואו די מחיצות דא דער טראסקעל האט נישט קיין מחיצות וואס איז הויעך צען טפחים און מ'קען נישט זאגן אז די קנה זאל הייסן כאילו ס'איז א מחיצה פונעם טאפ ווייל די קנה איז דאך נישט ברייט ד' על ד' נאר וואס דען ס'דא א דין, גוד אחית מחיצתא, אז ס'דא מחיצות וואס איז אין די לופט, זאג איך כאילו ס'גייט אראפ ביז די ערד, און במילא קוק איך אן כאילו די מחיצות לענגער ווי ס'איז, און במילא זאגט רבי יוסי ברבי יודא, די טראסקל וואס ליגט דא אין די הייך צען טפחים, לאז אפ די קנה, די קנה איז טאקע נישט ברייט קיין ד' על ד', די קנה קומט נישט דא אריין אין בילד, אבער די טראסקל אליין איז הויעך צען טפחים, ס'איז ברייט ד' על ד', קוק איך אן כאילו די ווענט פון די טראסקל, די ווענט פונעם סל, פארט אראפ ביז די ערד, און במילא האב איך דא מחיצות הויעך צען טפחים, און אז כ'האב מחיצות הויך צען טפחים הייסט שוין דער טראסקל א רשות היחיד, און במילא, לויט ר' יוסי ברבי יודא, וואס וועט זיין די דין ביי אונזער ציור וואס אונז האמיר געזען דא אין די ברייתא וואס מ'האט מסביר געווען רבי אז מ'נעמט דא די סל וואס די סל צוזאמען מיטן בוים זאגט מען חוקקין להשלים האב איך א שטח פון ד' על ד' לכאורה לויט ר' יוסי ברבי יודא איז די שטח אפילו אונטן די בוים איז שמאל אבער איך זאל זאגן גוד אחית מחיצתא וואס טייטש אז די מחיצות פונעם סל, פונעם כלכלה און פונעם בוים כאילו עס פארט אראפ ביז די ערד, ובמילא האב איך דא גוטע מחיצות הויעך צען טפחים, נעמט ארום דעם שטח זאל די שטח זיין א רשות היחיד, און טאמער די שטח איז א רשות היחיד איז דאך די עירוב נישט קיין עירוב, ווייל בין השמשות קען מען עס נישט ברענגען, ובמילא מוז מען זאגן אז רבי האלט נישט ווי רבי יוסי ברבי יהודה, ער האלט נישט מען זאגט גוד אחית מחיצתא, ובמילא די חוקקין להשלים טוט טאקע אויף. אז מ'זאל יוצא זיין דעם רבי יודא וואס מ'האט געזעהן אז ס'ליגט אויף א שטח פון ד' על ד', אבער קיין מחיצות איז נישט דא דא, און די אונטערשטע חלק פון די בוים איז שמאל, פארדעם איז דאס נישט קיין רשות היחיד, און פארדעם איז די עירוב א גוטע עירוב, איז א ראיה אז רבי האלט נישט ווי רבי יוסי ברבי יודא. זאגט אבער די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יוסי ברבי יודא, מ'קען זאגן אז רבי האלט יא ווי רבי יוסי ברבי יודא, אז מ'זאגט נארמאל יא גוד אחית מחיצתא, נאר וואס דען התם, הדרן מחיצתא, דארט ביי די ציור פון רבי יוסי ברבי יודא רעדט זיך אז דער טראסקל ליגט אויף א קנה, די טרסקל איז ברייט ד' על ד', זאג איך אז די ווענט פון די טרסקל כאילו ס'פארט אראפ ביז די ערד, אבער הכא דא לא הדרן מחיצתא, מען קען נישט זאגן דא גוד אחית מחיצתא, כאילו די מחיצות פארן אראפ, ווייל די כלכלה דא אליין איז דאך נישט ברייט ד' על ד', די בוים איז דאך נישט ברייט ד' על ד', מען דארף דאך דא זאגן חוקקין להשלים, די חוקקין להשלים וואס מען זאגט כאילו אז די בוים איז אויפגעגראבן כאילו אז די כלכלה פארט אריין אין די בוים אריין, דאס קען מען טאקע זאגן אבער מען קען עס נישט זאגן צוזאמען מיט א גוד אחית, מ'קען נישט זאגן כאילו די בוים פארט אויך אראפ, נאר וואס, די כלכלה פארט אראפ אבער דאס איז נישט גענוג, און ממילא ווי רש"י איז מסביר מ'קען נישט זאגן ביידע צוזאמען, מ'קען נישט זאגן סיי חוקקין להשלים און סיי גוד אחית, און ממילא קען זיין רבי האלט יא ווי רבי יוסי ברבי יהודה דא אבער קען מען נישט זאגן גוד אחית. זאגט יעצט די גמרא ווייטער רבי ירמי' אמר, רבי ירמי' ענטפערט דא א גאנצע אנדערע תירוץ פון רבינא, וואס טייטש אזוי, אונז האמיר דאך געהאט א ברייתא, וואס אין די ברייתא האמיר געזען אז רבי האט געזאגט אז ווען ס'איז נתנו בכלכלה, מ'לייגט עס אריין אינעם כלכלה דעמאלטס, אפילו למעלה מעשרה איז די עירוב א עירוב, האט די גמרא געפרעגט וואס איז אנדערש די כלכלה פונעם בוים, האט רבינא געענטפערט די תירוץ אז דא רעדט זיך ביי א כלכלה וואס איז לעבן די בוים כלכלה משלימתו לארבעה אזוי ווי די גאנצע סוגיא וואס מען האט יעצט געזען, זאגט יעצט רבי ירמיה מען דארף נישט ענטפערן דעם תירוץ, רבי ירמיה אמר, שאני כלכלה הואיל ויכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה, זאגט רבי ירמי' א פשוטע תירוץ, ווייסט פארוואס ווען די עירוב ליגט אין א כלכלה, זאג איך אז די עירוב איז א גוטע עירוב אפילו ווען ס'העכער צען? נישט ווייל, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, ווייל ס'רעדט זיך ביי א כלכלה וואס איז ווייניגער ווי פיר מז, מ'זאגט חוקקין להשלים, אינגאנצן נישט, זאגט רבי ירמי' די תירוץ איז גאר פשוט, ווייל די כלכלה קען איך בייגן, און טאמער כ'וועל בייגן די כלכלה, עט אויסקומען אז די כלכלה עט זיין אונטער צען, טאמער מ'בייגט די כלכלה אויף די זייט, קומט אויס די אונטערשטע חלק פארט אראפ, און ס'פאלט אראפ אונטער צען, און ממילא ברגע וואס די כלכלה איז אונטער צען, ווערט די גאנצע כלכלה אויס רשות היחיד, און ס'ווערט א כרמלית, און ממילא טאמער בין השמשות טוט אזוי דער מענטש, איז פשט אז דער ברויט ליגט יעצט אין א כרמלית, קען ער ווייטער ברענגען די ברויט צו זיך, און ממילא פאר דעם איז די עירוב א גוטע עירוב ווייל ער קען ברענגען די ברויט צו זיך. איי ער האט עס נישט געטון, ער האט עס נישט געטון למעשה, נאר וואס דען, זעט מען דא פון רבי ירמי' אז ער האט עס געקענט טון, דאס הייסט אויך אז ער האט געקענט ברענגען צו זיך. ווייל ער האט געקענט איינבייגן די כלכלה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, יתיב רב פפא וקאמר להא שמעתא, רב פפא האט נאכגעזאגט די מימרא, אז טאמער די עירוב איז אין א כלכלה, וואס די כלכלה איז העכער צען, און ווען מ'בייגט איין די כלכלה, פארט עס אונטער צען, ס'ווערט א כרמלית, אז אויף די אופן רעדט זיך די ברייתא פון רבי, זאגט די גמרא, איתיביה רב בר שבא לרב פפא, האט רב בר שבא א קשיא געפרעגט אויף די סברא וואס מ'האט יעצט געזען דא פון רבי ירמי', האט ער א קשיא געפרעגט פון רב פפא, זאגט ער אזוי, ס'שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין דף ל"ח, די משנה רעדט דארט ווען יום טוב געפאלט ערב שבת, און א מענטש וויל מאכן עירובי תחומין סיי אויף דעם יום טוב, אויף פרייטאג, און סיי אויף שבת, איז דארף מען מאכן צוויי מאל עירובי תחומין, וואס דארף מען טון? זאגט די משנה כיצד הוא עושה, מוליכו בראשון, ומחשיך עליו, טייטש ערב יום טוב דאנערשטאג נאכט פארנאכטס, גייט ער אהין דער מענטש וואס וויל דא קונה שביתה זיין, אדער א שליח זיינער, און ער גייט צו דער פלאץ ווי ער וויל דארט קונה שביתה זיין מיט דעם מאכל, ער לייגט עס דארט אראפ, און ער ווארט ביז ס'ווערט נאכט, ער ווארט ביז בין השמשות גייט אריבער, נאך בין השמשות גייט אריבער ונוטלו, נעמט ער די עירוב מיט זיך, ער נעמט עס צוריק אהיים, כדי ער זאל קענען אויפפאסן אויף דעם, ס'דארף נישט ליגן דארט א גאנצע צייט, פארוואס? ווייל ווי לאנג ס'איז געלעגן דארט בין השמשות האט ער קונה שביתה געווען, שוין, ער איז אהיימגעגאנגען מיט די עירוב, ובא לו בשני, יעצט דארף ער נאכאמאל מאכן עירובי תחומין אויף שבת. וואס טוט ער? ס'קומט שוין כמעט מוצאי יום טוב, שוין כמעט שבת, גייט ער נאכאמאל צו דער פלאץ וואו ער וויל קונה שביתה זיין, נאכאמאל מיט די זעלבע עירוב, מחשיך עליו, און ער ווארט דארט ביז ס'ווערט נאכט, ואוכלו, נאכדעם קען ער עס עסן, ובא לו, און אזוי גייט ער אהיים. וואס טייטש שבת טאר ער נישט אהיימטראגן די עירוב? יום טוב האט מען געמעגט טראגן, יום טוב איז נישט געווען קיין פראבלעם, שבת איז דא א פראבלעם. און ממילא שבת נאכדעם וואס ס'גייט אריבער בין השמשות עסט ער דארט די עירוב אויפן פלאץ און ער האט קונה שביתה געווען, אזוי זאגט דא די משנה, יעצט דאס איז ווען יום טוב געפאלט ערב שבת, טאמער ס'איז פארקערט טאמער ס'איז שבת און זונטאג איז יום טוב דעמאלטס פארשטייט זיך ס'העלפט נישט די פאטענט ווייל פרייטאג צונאכטס ווען מ'גייט אהין לייגן דעם עירוב קען ער עס נישט נאכדעם אהיימנעמען, נאר וואס טאמער ער וועט וועלן מאכן עירוב ביי אזא ציור, עט ער דארפן גיין שבת נאכמיטאג אהין בודק זיין צו די עירוב איז נאך אלץ דארט, און נאר נאכדעם עט עס אויך העלפן אויף יום טוב. על כל פנים, זעהן מיר דאך דא אז דער מענטש וואס וויל דא מאכן אן עירוב יום טוב, דארף ערב יום טוב ארויסגיין פון שטוב מיט די עירוב, גיין צו די פלאץ ווי ער וויל קונה שביתה זיין, ווארטן ביז ס'ווערט נאכט, און נאכדעם אהיים נעמען די עירוב. זאגט רב בר שבא אמאי, נימא כיון דאי בעי אמטויי מצי ממטי ליה, אף על גב דלא אמטייה כמאן דאמטייה דמי. פארוואס דארף ער בכלל אהינגיין? זאגט רב בר שבא, לויט דיין סברה, וואס דו האסט מיר געזאגט אז היות וואס מען קען בייגן די כלכלה איז פשט כאילו ס'איז שוין געבויגן, כאילו ס'איז געמאכט, פשט איך קוק עס אן כאילו ער האט עס שוין געטון, איז דא זאל מען אויך זאגן כאילו, וואס טייטש דא זאל איך אויך זאגן אז ס'קומט יום טוב, דער מענטש זאל זיין ביי זיך אין שטוב, ער זאל האבן די ברויט, די די די מזון שתי סעודות זאל ער לייגן אין א זייט אין שטוב, און ער דארף נישט יעצט נעמען די מזון שתי סעודות צו די פלאץ ווי ער וויל קונה שביתה זיין, בלייב אינדערהיים! פארוואס? ווייל היות וואס ער קען בעצם אהינגיין, ווייל יום טוב בין השמשות מעג מען דאך טראגן, איז אז ער קען זאל איך אויך אנקוקן כאילו ער האט עס טאקע געטון, און פארוואס פאדערט די משנה אהינצוגיין, איז לכאורה א ראיה אז מען דארף יא אהינגיין, ס'העלפט נישט דער כאילו, איז ממילא א קשיא אויף רבי ירמי' פארוואס זאגט ער ביי די כלכלה אז כאילו ער האט עס געבויגן און אויף אזא אופן איז א היתר, אמר רב זירא. ענטפערט רב זירא, אז אוודאי ביסטו גערעכט, אוודאי בעצם וואלט מען יא געדארפט זאגן כאילו, נאר וואס דען, דא איז דא א גזירה, גזירה משום יום טוב שחל להיות אחר השבת, א גזירה ווען יום טוב געפאלט זונטאג, וואס דא, טאמער א מענטש האט זיך באנוצט מיט די היתר, טאמער איך זאג פאר א מענטש, קענסט לייגן די עירובי תחומין ביי זיך אין שטוב, דארפסט בכלל נישט ארויסגיין, איז ווען יום טוב וועט געפאלן זונטאג גייט ער אויך מאכן די פאטענט, ער וועט וועלן מאכן די פאטענט, ס'טייטש שבת נאכמיטאג גייט ער האלטן די עירוב אינדערהיים, און ער וועט זאגן כאילו איך האב געקענט אהין גיין, און דא האט ער נישט געקענט אהין גיין, ווייל ס'איז שבת, און ממילא העט ער טראגן, ס'קומען יעצט למעשה יום טוב, ער האט נישט געמאכט קיין גוטע עירוב תחומין, ער העט ארויסטראגן פון תחום, העט ארויסקומען א מכשול, און ממילא פארדעם איז דא זאגט מען נישט די סברה, אבער ביי כלכלה אוודאי זאגט מען די סברה. פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, איתיביה, א קשיא אויף רבי ירמי' פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, רשי ברענגט דא צוויי פשטים וויאזוי איינצוזעצן די גאנצע ברייתא, אונז העמיר גיין מיטן צווייטן פשט, ווייל רשי זאגט דאס די עיקר פשט, לשון אחר שמעתי ועיקר, און ממילא העמיר גיין מיט די פשט. זאגט די ברייתא אזוי, נתכוון לשבות ברשות הרבים, והניח עירובו בכותל, טאמער איינער וויל קונה שביתה זיין אין א רשות הרבים, און ער לייגט זיין עירוב אויף א וואנט, וואס די וואנט איז נעבן רשות הרבים, און די דין איז, זאגט די ברייתא, למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב, למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב, ס'ווענדט זיך ווי ער האט געלייגט די ברויט, טאמער ער האט עס געלייגט אונטער צען טפחים, און ער וויל דאך קונה שביתה זיין אין רשות הרבים, אונטער צען טפחים איז דאך א כרמלית די וואנט, און במילא פאר דעם איז די עירוב א גוטע עירוב, טאמער אבער ס'איז למעלה מעשרה, פשט ס'איז אין א רשות היחיד. און רשי רעדט אויס ס'רעדט זיך פארשטייט זיך ביי א אופן וואס ס'איז אוועקגעריקט פון דעם ד' אמות, ווייל טאמער איז אין די ד' אמות איז דאך דא דא א כאילו'דיגע רשות היחיד אזוי ווי מ'האט געזען, אבער טאמער איז אוועקגעריקט פון דעם, איז במילא פשט די עירוב איז אין א רשות היחיד, ער איז אין א רשות הרבים, קען ער עס נישט ברענגען צו זיך איז די עירוב נישט קיין גוטע עירוב. זאגט די ברייתא ווייטער, נתכוון לשבות בראש השובך או בראש המגדל, וואס איז טאמער ער לייגט די ברויט, אויף א וואנט, אבער ער אליין איז נישט קונה שביתה אויף די ערד אינעם רשות הרבים לעבן די וואנט, נאר ער איז קונה שביתה אויף א ראש השובך אדער ראש המגדל, דאס איז אזעלכע שאפעס, וואס טייטש ער איז קונה שביתה אין די הייעך העכער צען טפחים, דעמאלטס איז די דין פונקט פארקערט, טאמער למעלה מעשרה טפחים עירובו עירוב, טאמער די וואנט איז הויעך צען טפחים, דעמאלטס איז די עירוב יא א גוטע עירוב, ווייל די עירוב איז אין א רשות יחיד, ער האט קונה שביתה געווען אין א רשות יחיד, ביידע אין א רשות יחיד קען ער ברענגען די עירוב צו זיך איז די עירוב א גוטע עירוב, אבער טאמער למטה מעשרה טפחים, טאמער די עירוב איז אויפן וואנט און די וואנט איז נישט הויעך צען טפחים, און ווי רשי איז מסביר, נאר די וואנט איז הויעך ניין טפחים, און ס'איז רבים מכתפים עליו, און ממילא איז עס א רשות הרבים, און ער איז אין א רשות היחיד, דא איז אין עירובו עירוב, דא איז די עירוב נישט קיין עירוב ווייל ער קען עס נישט ברענגען צו זיך בין השמשות, און אויף דעם פרעגט די גמרא ואמאי, לויט רבי ירמי' פארוואס? לויט ווי רבי ירמי' האט אונז מסביר געווען, קומט דאך אויס אז מען זאגט אז כאילו אזוי ווי מ'האט געזען ביי די כלכלה אז מ'קען עס בייגן, קוקט מען עס אן כאילו עס איז שוין געבויגן, אויב אזוי דא אויכעט, הכא נמי נימא, הואיל ויכול לנטותו ולהביאו לתוך עשרה, ער האט טאקע קונה שביתה געווען אויף די שאפע, אבער בייג אפ די גאנצע שאפע, ס'עט אראפגיין אויף די ערד, נאכדעם איז פשט אז די שאפע איז אויס רשות היחיד, ס'איז א כרמלית, און אז ס'איז א כרמלית קען ער שוין ווייטער ברענגען די ברויט צו זיך, זאל איך אויך שוין ווייטער זאגן אז די עירוב איז א גוטע עירוב, אפילו ווען די עירוב איז אין א רשות הרבים, און די שאפע איז א רשות היחיד ווייל מ'קען מאכן די שאפע א כרמלית, זאגט די גמרא אמר רבי ירמיה, הכא במגדל מסומר עסקינן, ס'רעדט זיך טאקע ביי א שאפע וואס איז אריינגעטשוואקעט אין די וואנט וואס מ'קען עס נישט אראפבייגן, רבא אמר, רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ, אפילו תימא במגדל שאינו מסומר, אפילו ס'איז נישט אריינגעטשוואקט, אבער והכא במגדל ארוך עסקינן, דאי ממטי ליה פורתא, אזיל חוץ לארבע אמות, דא רעדט זיך ביי א לאנגע שאפע, וואס טאמער מ'העט אראפבייגן די שאפע, קומט אויס דער פלאץ ווי האט קונה שביתה געווען, איז יעצט אוועקגערוקט פון די ברויט מער פון פיר אמות, וואס ביי אזא אופן איז די עירוב נישט קיין עירוב אפילו ס'הייסט טאקע א כרמלית, פארוואס? זענען די מפרשים מסביר אז בעצם איז דאך שווער פארוואס טאקע ער קען נישט בכל זאת ברענגען די עירוב צו זיך אז ער גייט ווייניגער פון ד' אמות אויפאמאל ווייל ער איז דאך אין א כרמלית די עירוב איז טאקע פיר אמות אוועק אין א רשות הרבים אבער מען מעג דאס טון בין השמשות און אויף דעם ענטפערן די מפרשים אז ביי אזא אופן הייסט עס נישט הוא ועירובו במקום אחד ווייל מען דארף דא טון צוויי פעולות סיי בייגן די שאפע און סיי פחות פחות מארבע, דאס הייסט שוין נישט הוא ועירובו במקום אחד. רש"י זאגט א צווייטע פשט, אז ווייל היות וואס נאכן בייגן די שאפע איז ער אוועקגערוקט פון די ארגינעלע מקום שביתה מיט פיר אמות, און ער קען נישט עסן די עירוב אין די פיר אמות פון די ארגינעלע מקום שביתה, איז די עירוב סתם אזוי נישט קיין עירוב. אבער על כל פנים, פאר דעם איז דא אנדערש, און די תירוץ פון רבי ירמי' קען נאך אלץ זיין א גוטע תירוץ. זאגט אונז די גמרא דרך אגב היכי דמי אי דאיכא כוותא ומתנא, לייתיה בכוותא ומתנא, ס'טייטש טאמער די עירוב איז צוגעבינדן צו א שטריק, איז אפילו ווען ער איז אין א רשות היחיד און די עירוב איז אין א רשות הרבים, קען ער מיט די שטריק אריינציען די עירוב צו זיך, ווייל די דין איז אז אפילו ווען איינער איז אין א רשות היחיד און עפעס אין א רשות הרבים האט א שטריק וואס איז צוגעבינדן צו דעם, און ס'איז שבת, הייסט עס אויך נישט קיין הוצאה, ובמילא טאמער דא רעדט זיך ביי אן אופן מיט א שטריק וואלט ער עס געמעגט אריינציען, זאגט טאקע די גמרא, דלית ליה כוותא ומתנא, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז נישט דא קיין שטריק, און פארדעם, טאמער ער איז אין א רשות היחיד, און די עירוב איז אין א רשות הרבים, טאר ער עס נישט אריינטראגן צו זיך, און ס'איז אויך נישט דא די היתר פון רבי ירמי' צו בייגן דא די שאפע.